א גוטן חשובע צוהערערס, דאס אליהו פנחס אייזענבערגער, מיר גייען יעצט בעזרת השם יתברך אנפאנגען די ערשטע סימן פון שלחן ערוך, אורח חיים חלק א', סימן א', הלכות הנהגת אדם בבוקר, די הלכות ווי אזוי א מענטש זאל זיך אויפפירן אינדערפרי. סימן א', זאגט די הייליגע מחבר, דין השכמת הבוקר, די הלכות ווען מען שטייט אויף אינדערפרי, ובו ט' סעיפים, אין דעם סימן איז דא ניין סעיפים. סעיף א', יתגבר כארי, מען זאל זיך שטארקן אזוי ווי א לייב, לעמוד בבוקר, אויפצושטיין אינדערפרי, לעבודת בוראו, צו דינען די הייליגע באשעפער, שיהא הוא מעורר השחר, אז ער זאל אויפוועקן די די שחר, שחר איז די טייטש די מארגן שטערן, דאס הייסט צו זאגן פאר ס'ווערט נאך טאגס, די עלות השחר נאך פאר די עלות השחר, די עלות השחר איז פאר איז דא מחלוקת ווען די זמן איז, ס'איז פאר די נץ, איז די עלות השחר פון ווען די עלות השחר, מ'זאל אויפשטיין נאך פאר די עלות השחר. הגה זאגט די הייליגע רמא, ועל כל פנים לא יאחר זמן התפילה שהציבור מתפללים, אפילו ער פארשלאפט זאל ער על כל פנים זעהן אפילו ער שטייט נישט אויף אזוי פרי ווי פאר די עלות, זאל ער זעהן על כל פנים צו דאווענען בציבור, אמאליגע צייטן איז געווען אז מען האט נאר געהאט איין מנין, האט די רמא געזאגט אז מען זאל זעהן צו אויפצושטיין פאר די מנין דאווענט שחרית. היינטיגע טעג זאל מען זען צו דאווענען מיט מנין ווילאנג ס'איז נאך דא א מנין. און געווענטליך איז עס נאך סוף זמן קריאת שמע סאו על כל פנים דארף מען אויפשטיין פאר סוף זמן קריאת שמע סיי ווי סיי אזוי ווי מ'העט לערנען אין הלכות קריאת שמע. הגה זאגט די הייליגע רמא, שויתי השם לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה, צו טראכטן אז די באשעפער איז א גאנצע צייט זעהט וואס איך טוה, איז א גאנצע צייט אין פראנט פון מיך, די איז א גרויסע כלל אין די תורה ובמעלות הצדיקים און אין די מעלות פון א צדיק אשר הולכים לפני אלוקים פון די צדיקים וואס גייען פאר די באשעפער און דאס א מורא'דיגע מעלה אז מ'ווייסט אז די באשעפער איז א גאנצע צייט זעהט וואס איך טוה און איז מיט מיך. זאגט די רמא כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו כישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול. ס'איז נישט קיין פארגלייך ווען א מענטש זיצט, די וועג וויאזוי א מענטש פירט זיך אויף, די מענטש ווי אזוי א מענטש זיצט, די מענטש וואס די וועג ווי אזוי א מענטש וואס א מענטש טוט ווען ער איז אליינס אין א הויז, ווי איידער ער זיצט און ער טוט די זאכן אין פראנט פון א גרויסע קעניג. ולא דיבורו און זיין רייד ער רעדט נישט די זעלבע וועג והרחבת פיו מיט די זעלבע שפראך כרצונו אזוי ווי וואס ער לאזט זיך נאר ווי אזוי ער וויל נאר רעדן והוא עם אנשי ביתו וקרוביו ווען ער רעדט מיט זיינע פרענדס אדער מיט זיין הויזגעזינד מיט זיין ווייב און קינדער איז נישט די זעלבע וועג כדיבורו במושב המלך אזוי ווי ער וואלט גערעדט ווען דער קעניג זיצט דארט. כל שכן אוודאי און אוודאי קל וחומר כשישים האדם אל ליבו, ווען א מענטש גייט אריינטראכטן שהמלך הגדול הקדוש ברוך הוא אז דער גרויסער קעניג דער הייליגער באשעפער אשר מלא כל הארץ כבודו וואס די גאנצע וועלט דער איז איבעראל אין די גאנצע וועלט די גרעסטע זאך אויף די וועלט, דער גרעסטער קעניג אויף די וועלט, עומד עליו, שטייט איבער אים, ורואה במעשיו, און ער זעט אלעס וואס ער טוט, כמו שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק, אם יסתר איש במסתרים, אפילו א מענטש איז אין א באהאלטענע פלאץ, ואני לא אראנו נאום השם, און איך זע אים נישט, איז זיכער דער באשעפער זעט איבעראל, אין יעדע פלאץ, אין יעדע אפילו א באהאלטענע פלאץ. מיד זאגט די רמא, גלייך ווען א איד גייט אזוי טראכטן אז דער באשעפער איז דא, יגיע אליו היראה, גייט אנקומען צו אים א מורא האבן פון דעם באשעפער, והכנעה, און זיך מכניע זיין דעם באשעפער, מורא די טייטש מורא האבן צו טון די ריכטיגע זאכן, האבן א פחד און נישט טון שלעכטע זאכן, והכנעה און זיך מכניע צו זיין, ופחד השם יתברך, און מורא האבן פון דעם באשעפער, ובושתו ממנו תמיד, און ער גייט זיך שטענדיג שעמען פון דעם באשעפער פון טון א נישט ריכטיגע זאך. זאגט דער רמא דא נאך א זאך, ולא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת השם יתברך, ווען א מענטש דינט דעם באשעפער און ער טוט די רעכט די ריכטיגע זאך, זאל ער זיך נישט שעמען פון די מענטשן וואס לאכן אויף אים. זאגט אויף דעם דער מגן אברהם, אבער ער זאל זיך נישט שלאגן מיט זיי אויך נישט, אפילו מענטשן לאכן אים אויס, זאל ער זיך נישט שלאגן, זאל ער זיך נישט שלאגן מיט זיי. זאגט דער רמא נאך א זאך, גם בהצנע לכת, ער זאל אויך, ס'דא צוויי פשטים, די יד אפרים ברענגט אראפ פשט אז ער זאל אויך טוהן די מצוה, זאל ער טוהן באהאלטענהייט, ער זאל זיך נישט באווייזן, זאל נישט זוכן צו זיך צו באווייזן, נאר מ'ברענגט אראפ פון די של"ה הקדוש אז ער לערנט פשט אז אפילו ווען ער איז באהאלטן אין די הויז זאל ער אויך וויסן אז די באשעפער איז דארט און ער זאל אויך דינען די באשעפער. ובשכבו על משכבו ידע לפני מי הוא שוכב, און ווען ער גייט שלאפן נאך אפילו ביינאכט נאך די נאכט פארדעם זאל ער וויסן פאר וועם ער לייגט זיך אראפ, ער זאל וויסן ווען ער גייט שלאפן נאך, ווייל די טאג איז נמשך נאך די נאכט, ווען מען שטייט אויף ווערט עס נמשך נאכדעם וואס ער האט געטראכט ווען ער איז איינגעשלאפן, סאו ווען ער שלאפט איין זאל ער טראכטן אז ער שלאפט פאר די באשעפער, אז די באשעפער איז דא. ומיד שיעור משנתו, און גלייך ווען ער וועקט זיך אויף זאגט דער רמ"א נאך א זאך, יקום בזריזות, זאל ער אויפשטיין מיט א שנעלקייט לעבודת בוראו יתעלה ויתרומם צו די ארבעט פון דעם באשעפער. און דער מגן אברהם זאגט אז מ'זאל זיך נישט גלייך געבן א שפרינג אויף, ווייל ס'שטייט אין די גמרא אז ס'איז א סכנה גלייך אויפצושפרינגען, נאר מ'זאל אביסל ווארטן נאך מ'וועקט זיך אויף, און ערשט נאכדעם געבן א שפרינג ארויס פון בעט. דער באר היטב ברענגט אראפ פון די של"ה הקדוש אז גלייך ווען מען וועקט זיך אויף זאל מען זיך וואשן נעגל וואסער, אפילו מען בלייבט שלאפן נאך אדער אפילו מען שלאפט צוריק איין, אויב ס'איז שוין בייטאג זאל מען זיך גלייך וואשן נעגל וואסער. און די די שערי תשובה ברענגט אראפ פון די ברכי יוסף אז ס'האט פארגעסן אנצוגרייטן נעגל וואסער וואקן זיי ווייניגער ווי ד' אמות, און די ברכי יוסף זאגט אז ס'איז נישט ריכטיג, ס'איז בעסער אז מען זאל שנעל גיין לויפן זיך צו וואשן נעגל וואסער ווי איידער וואקן פחות פחות מד' אמות. מיט דעם וועלן מיר ענדיגן די היינטיגע די וואכעדיגע שיעור, און מ'וועט בעזרת השם יתברך נעקסטע וואך וועלן מיר ווייטער ממשיך זיין אין די הלכות וואס מ'האט צו טון, דער באשעפער זאל העלפן יעדער זאל קענען אויספירן למעשה וואס מ'האט צו טון, און מ'זאל קענען דינען די באשעפער ווי ס'דארף צו זיין, און מיר זאלן שוין אלע זוכה זיין צום גאולה שלימה במהרה בימינו אמן.